בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא, דף ס"ז, מ'הייבט אן דף ס"ז עמוד א', פיר שורות פון די שמאלע שורות פון אונטן אנפאנג שורה מיתיבי, איז אזוי, מ'האב מיר נעכטן געזען א מחלוקת רבה און רב יוסף לגבי די דין פון יאוש, רבה האט געזאגט אז יאוש איז קונה, און רב יוסף האט געזאגט אז יאוש איז נישט קונה, יעצט לגבי שינוי, האט מען געזען איז נישט דא קיין מחלוקת נאר ביידע סיי רבה סיי רב יוסף ביידע זענען מודה אז שינוי איז קונה, אבער ביי יאוש איז דא א מחלוקת, זאגט אונז די גמרא מיתיבי, האבן די בני ישיבה א קשיא געפרעגט אויף ר' יוסף, וויאזוי זאגט ר' יוסף אז שינוי איז נישט קונה, ס'שטייט אין א ברייתא, הגנב והגזלן והאנס, סיי א גנב, סיי א גזלן, סיי א אנס, אנס דאס איז א חמסן, איז די דין איז, אז הקדשן הקדש, טאמער זיי האבן גע'גנב'עט עפעס און זיי האבן דאס מקדיש געווען, איז די הקדש חל, ס'ווערט אסור בהנאה, ותרומתן תרומה, טאמער זיי האבן געגנבעט פירות און מפריש געווען פון דעם תרומה איז די תרומה חל, ס'איז אסור לזר, ומעשרותן מעשר, און זייער מעשר איז אויך חל. יעצט, טאמער די ברייתא רעדט זיך לפני יאוש, האט די ברייתא נישט קיין פשט, ווייל פאר די בעלעבאס האט זיך מייאש געווען, אוודאי קען נישט א גנב מקדיש זיין די בעלעבאס'ס א זאך, ס'איז דאך נישט זיינס, נאר וואס דען, אוודאי רעדט זיך דא לאחר יאוש, און וואס זעהן מיר דא אין די ברייתא, אז לאחר יאוש קען די גנב די גזלן די אנס מקדיש זיין, ער קען מפריש זיין תרומה, ער קען מפריש זיין מעשרות. זעהט מען אז יאוש איז קונה, ווייל אז יאוש איז נישט קונה, וואלט די גנב די גזלן און די אנס נישט געקענט טוהן די אלע זאכן. איז א קשיא אויף ר' יוסף, וואס ר' יוסף זאגט אז יאוש איז נישט קונה, ענטפערט די גמרא עס איז נישט קיין קשיא, אמרי התם איכא שינוי השם, פשט חוץ פון די יאוש איז דאך אויך דא שינוי השם, ווייל דמעיקרא טיבלא, והשתא תרומה, הקדש מעיקרא חולין, והשתא הקדש. פשט, היות עס איז אויך דא א שינוי השם, איז דא איז אוודאי רב יוסף מודה אז יאוש מיט שינוי השם צוזאמען איז קונה, יאוש אליין, דארט האלט רב יוסף איז נישט קונה, און ממילא איז נישט קיין קשיא פון די ברייתא. זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר רב חסדא אמר רבי יונתן, און די גמרא גייט יעצט אריבער צו די ענין פון שינוי, וואס שינוי האבן מיר געזען נעכטן, רבה האט געזאגט, און רב יוסף האט זיך נישט געקריגט אויף דעם, אז שינוי איז קונה, זאגט רב חסדא אמר רבי יונתן מנין לשינוי שהוא קונה, ווי ווייסט מען אז שינוי איז טאקע קונה, וואס נעכטן האמיר געזען רבה האט געזאגט גענוי דעם לימוד, איז דא ברענגט עס רב חסדא בשם רבי יוחנן, שנאמר שטייט אין פסוק, והשיב את הגזילה, מה תלמוד לומר אשר גזל, וואס טייטש והשיב את הגזילה אשר גזל, וואס פון אשר גזל לערנט מען ארויס, אם כעין שגזל, יחזיר, ואם לאו, דמים בעלמא בעי שלומי, פשט פון דא לערנט מען ארויס, אז שינוי איז קונה. ווייל די תורה זאגט אז טאמער ס'איז אשר גזל, די גזילה האט זיך נישט געטוישט, דעמאלטס והשיב את הגזילה דארף מען עס צוריק געבן, אבער טאמער ס'האט זיך געטוישט, ס'איז מער נישט אשר גזל, דעמאלטס איז שוין נישטא קיין והשיב דארף מען נישט צוריק געבן די גזילה, נאר מען קען צוריק געבן געלט, איז דאס איז די לימוד אז שינוי איז קונה. פרעגט אבער די גמרא, וויאזוי קען מען ארויסלערנען אזא סארט לימוד פון די ווערטער אשר גזל, האי אשר גזל, מיבעי למעוטי גזל אביו, שאינו מוסיף חומש על גזל אביו, מען נוצט דאך שוין די ווערטער אויף אן אנדערע לימוד, אויף וועלכע לימוד? איז אזוי, די דין איז האט מען שוין געזען, אז ווען איינער גזל'ט עפעס, און ער שווערט אז ער האט נישט גע'גנב'עט, למשל א טוען טענת גנב וואס שווערט אז מען האט גע'גנב'עט פון אים און שפעטער איז ער מודה, דארף ברענגען א קרבן אשם און ער דארף צאלן קרן וחומש. יעצט, וואס איז טאמער איינער האט געשוואוירן אז ער האט נישט גע'גנב'עט, אז מען האט גע'גנב'עט פון אים, און שפעטער האט ער מודה געווען, אבער איידער ער האט אנגעיאגט צו צאלן די קרן וחומש איז ער געשטארבן. איז לערנט מען ארויס פון אשר גזל אז דער דין פון חומש איז נאר ביים גזלן אליין, זיינע קינדער איז די גזילה אליין די קרן דארפן זיי צאלן אבער די חומש נישט, איז נוצט מען שוין די אשר גזל אויף אן אנדערע לימוד, איז וויאזוי קען מען אויך ארויס לערנען די לימוד, ענטפערט די גמרא אז יא, מען קען ארויס לערנען ביידע לימודים, ווייל אם כן, נכתוב רחמנא והשיב את גזילו, טאמער די תורה האט נאר געוואלט זאגן איין לימוד האט די תורה געקענט שרייבן והשיב את גזילו אשר גזל למה לי למכתיב פארוואס דארף די תורה אויך צולייגן די ווערטער אשר גזל שמע מינה תרתי איז משמע מען קען ארויסלערנען ביידע לימודים סיי אז שינוי איז קונה און סיי אז א זון דארף נישט צאלן חומש ווען די טאטע האט נישט געצאלט ואיכא דאמרי זאגט די גמרא אן אנדערע גירסא אז פונקט פארקערט אז אמר רב חסדא אמר רבי יונתן מנין לשינוי שאינו קונה ווי ווייסט מען אז שינוי העלפט נישט, שנאמר והשיב את הגזילה, שטייט והשיב את הגזילה איז פשט מכל מקום אז אלעמאל דארף מען צוריק געבן די גזילה אפילו ס'איז געווען א שינוי. איי שטייט אויך אשר גזל והא כתיב אשר גזל? ענטפערט די גמרא ההוא מיבעי ליה על גזילה שלו מוסיף חומש ואין מוסיף חומש על גזל אביו, פשט מ'נוצט דאך שוין די ווערטער אויף אן אנדערע לימוד, און לויט די גירסא נוצט מען נישט די ווערטער אויף צוויי לימודים, און ממילא האט מען נישט קיין לימוד אויף שינוי, איז לויט די גירסא איז שינוי אוודאי נישט קונה. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, צוריק צו יאוש, אמר עולא, זאגט עולא, מנין ליאוש שאינו קונה, ווי ווייסט מען אז יאוש איז נישט קונה, פשט עולא האלט ווי רב יוסף אז יאוש איז נישט קונה, און ער לערנט עס ארויס פון א פסוק, שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק, די נביא אין מלאכי, זאגט דארט מוסר פאר כלל ישראל אז זיי האבן געברענגט אין בית מקדש קרבנות בעלי מומים, זאגט ער דארט והבאתם גזול, עטס האטס געברענגט קרבנות געגנב'טע, ואת הפיסח און הינקעדיגע, ואת החולה און קראנקע, און ער פירט דארט אויס הארצה אותה מידכם, די אייבערשטער וויל דען אזעלכע קרבנות? און ממילא זעהט מען דא אין פסוק אז דער פסוק האט מקיש געווען גזול צו פיסח, גזול דאס איז א געגנב'טע בהמה פיסח איז א הינקעדיגע, איז גזול דומיא דפיסח, מה פיסח דלית ליה תקנתא כלל, אזוי ווי א הינקעדיגע בהמה איז נישט דא קיין תיקון אויף דעם, מ'קען עס קיינמאל נישט מקריב זיין אלץ קרבן, אף גזול דלית ליה תקנתא, לא שנא לפני יאוש ולא שנא לאחר יאוש, די זעלבע זאך א געגזלטע בהמה איז אויך נישט דא א תקנה, פשט אפילו נאך יאוש קען מען דאס נישט מקריב זיין, וואס דאס שטימט נאר אויב מען האלט אז יאוש איז נישט קונה, ווייל אויב יאוש איז קונה פארוואס זאל מען נישט קענען מקריב זיין א קרבן נאך יאוש, יעצט דאך איז די גזלנ'ס האט דאך בכלל נישט קיין חיוב דאס צוריק צו געבן און זאל עס קענען מקריב זיין, איז זעט מען פון דא אז יאוש איז נישט קונה, רבא אמר, רבא ברענגט אן אנדערע ראיה, מהכא, פון א ברייתא וואס מען האט נעכטן געזען, שטייט אין די ברייתא, אויף דעם וואס שטייט אין פסוק אם עולה קרבנו, איז קרבנו דרש'נט מען ולא הגזול, אז א געגזל'טע קרבן קען מען נישט ברענגען, יעצט אזוי, די גמרא פארשטייט מיט א פשטות, אזוי ווי מען האט נעכטן געזען די גמרא האט אויך פארשטאנען, אז דא רעדט זיך אז איינער האט גע'גנב'עט פון יענעם א בהמה וואס איז נישט הקדש, שפעטער האט עס דער גזלן מקדיש געווען, און אויף דעם זאגט דער פסוק קרבנו ולא הגזול, און ממילא זאגט רבא אימת. ווען רעדט זיך דא די ברייתא אילימא לפני ייאוש פשיטא? טאמער די באלעבאס האט זיך נאכנישט מייאש געווען, קען די גזלן בכלל נישט מקדיש זיין אזא בהמה, און אז ער קען עס נישט מקדיש זיין, פארשטייט זיך ס'איז נישט קיין גוטע קרבן. נאר וואס דען למה לי קרא אלא נאר לאו לאחר ייאוש, אוודאי רעדט זיך עס נאך ייאוש, ושמע מינה ייאוש לא קני שמע מינה, איז א ראיה אז ייאוש איז נישט קונה, ווייל טאמער ייאוש איז קונה, איז פשט אז ברגע די באלעבאס האט זיך מייאש געווען איז די בהמה געווארן דעם גזל'נס, איז אויב אזוי פארוואס זאל ער עס נישט קענען מקדיש זיין און ברענגען אלס קרבן? גאנץ גוט, טאמער מ'זאגט אז ייאוש איז נישט קונה, איז אויב ייאוש איז נישט קונה איז פשט ווען דער בעל הבית האט זיך מייאש געווען איז עס נאכנישט געווארן דעם גזל'נס, ווען ווערט עס דעם גזל'נס? ווען ער איז עס מקדיש, ווייל ווען ער איז עס מקדיש געשעהן דא אויך א שינוי רשות, איז פשט אז דאס וואס דו האסט עס מקדיש געווען האט גורם געווען אז יעצט האט ער, יעצט איז עס גע'גנב'עט געווארן, איז דאס א מצוה הבאה בעבירה פארשטייט מען דעם לימוד פון קרבנו ולא הגזול. אבער טאמער יעוש איז קונה, איז פארוואס זאל ער נישט קענען ברענגען אזא קרבן, איז א ראיה אז יעוש איז נישט קונה. איי פרעגט די גמרא, מען האט דאך נעכטן שוין געזען די קשיא, די גמרא האט געפרעגט די קשיא אויף רבה וואס רבה האט געזאגט אז יעוש איז קונה, והא רבא הוא דאמר דגזל קרבן דחבריה רבא אליין האט פארענטפערט דארט רבה אז ס'איז נישט קיין קשיא פון די ברייתא, ווייל ער האט איינגעזעצט די ברייתא אז ס'רעדט זיך ביי א ציור, נישט אז איינער האט געגנבעט א בהמה און ער האט עס אליין מקדיש געווען, נאר ס'רעדט זיך ביי א ציור אז איינער האט געגנבעט יענעמ'ס קרבן, נאכדעם וואס די באלעבאס האט עס מקדיש געווען אלס קרבן, איז געקומען א גנב און ער האט עס געגנבעט, און אויף דעם זאגט די ברייתא קרבנו ולא הגזול אז די גזלן קען עס נישט ברענגען אלס קרבן, אבער על כל פנים רבא האט דאך שוין פארענטפערט די ברייתא, און פארוואס פלוצלינג יעצט ברענגט רבא א ראיה פון די ברייתא כאילו ער האט נישט פארענטפערט די ברייתא אז די ברייתא רעדט זיך ביי א צווייטע ציור, זאגט די גמרא איבעית אימא הדר ביה, ס'דא וואס זאגן אז רבא האט טאקע צוריק געצויגן, און ער האט געזאגט אז ס'איז יא מסתבר אז די ברייתא רעדט פון איינער וואס האט גע'גנב'עט א בהמה און ער האט עס אליין מקדיש געווען, ואיבעית אימא, נאך א תירוץ זאגט די גמרא חד מינייהו רב פפא אמרה, פשט ס'איז נישט קיין סתירה, ווייל איינער פון די צוויי מימרות האט נישט רבא געזאגט, נאר רב פפא האט געזאגט, בש ש און מ'האט געזאגט אז ער האט געזאגט בשם רבא אבער אין אמת'ן האט ער עס געזאגט בשם זיך, און ממילא נישט קיין סתירה, ווייל אדער רבא האט געזאגט די תירוץ וואס מ'האט נעכטן געזען, אז די ברייתא רעדט זיך ביי א צווייטע ציור, אדער רבא האט געזאגט די מימרא אז די ברייתא רעדט זיך פון איינער וואס האט גע'גנב'עט א בהמה און ער האט עס אליין מקדיש געווען, און פון דא איז א ראיה אז ייאוש איז נישט קונה. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה ומדת תשלומי ארבעה וחמישה וכו' אז מדת ד' וה' איז נאר דא ביי שור און ביי שה, פרעגט די גמרא ואמאי, פארוואס נילף שור שור משבת, לכאורה דא שטייט אין פסוק שור, שבת שטייט דאך אויך שור, זאל מען ארויסלערנען פון שבת אז מה להלן חיה ועוף כיוצא בהן, אף כאן חיה ועוף כיוצא בהן, אז אזוי ווי שבת לגבי שביתת בהמתו איז די חיוב סיי אויף בהמות סיי אויף חיות סיי אויף עופות, אזוי ווי מען האט געזען די גמרא דף נ"ד, איז די זעלבע זאך דא, די חיוב ד' וה' איז אויף אלע סארט בהמות און אויף אלע חיות און אויף אלע עופות, און פארוואס זאל מען נישט ארויסלערנען אזא גזירה שווה? ענטפערט די גמרא, אמר רבא ענטפערט רבא, אמר קרא שור ושה שור ושה שני פעמים, שור ושה אין מידי אחרינא לא, פשט, שטייט צוויי מאל שור ושה,

וועסט מיר וועלן זאגן אז די צווייטע מאל וואס שטייט אין פסוק שור ושה איז איבעריג, פארוואס וויאזוי וואלט געדארפט שטיין, דניכתוב רחמנא, ווייל אין אמת'ן אריין וואלט געקענט שטיין אין די תורה כי יגנוב שור או שה וטבחו ומכרו, חמשה בקר ישלם תחתיו, וארבע צאן תחתיו, ס'וואלט נישט געדארפט שטיין תחת השור תחת השה, איז די צווייטע מאל שטייט שור ושה איז איבעריג, אבער זאגט די גמרא דאס איז נישט ריכטיג ס'איז נישט איבעריג, ווייל אי כתב רחמנא הכי, טאמער ס'וואלט אזוי געשטאנען אין די תורה, הוה אמינא וואלט איך געזאגט, בעי שלומי תשעה לכל אחד ואחד, וואלט איך געזאגט אז טאמער איינער גנב'עט א שור אדער א שה, דארף ער צאלן חמשה בקר ישלם תחתיו וארבע צאן תחתיו, פשט, טאמער איינער לאמיר זאגן גנב'עט א שור, דארף ער צאלן ניין בהמות, פינף בקר, און פיר צאן, די זעלבע זאך טאמער איינער גנב'עט א שה, דארף ער אויך צאלן ניין בהמות, פינף בקר, און פיר צאן, אזוי וואלט איך געזאגט ווען נישט ס'שטייט קלאר אין די סיפא פון די פסוק שור און שה, איי וועסטו מיר זאגן ס'איז נישט ריכטיג, וועם וואלט בייגעפאלן אזא זאך? ווייל למעשה וכי תימא הא כתיב תחתיו תחתיו חד תחתיו מייתר, פשט אפילו ווען ס'שטייט נישט אין די סיפא פון די פסוק שור און שה וואלט קיינעם נישט בייגעפאלן אז מ'דארף ברענגען ניין, ווייל למעשה ס'שטייט צוויי מאל תחתיו, שטייט דאך אין פסוק אז חמשה בקר ישלם תחתיו וארבע צאן תחתיו איז משמע אז ס'איז צוויי באזונדערע תשלומים, פינף פארן שור, פיר פארן שה, איז וואלט קיינעם נישט בייגעפאלן אז מ'דארף צאלן ניין, זאגט אבער די גמרא, ס'איז נישט ריכטיג, ווייל די צוויי תחתיו'ס אליין וואלט מיך גארנישט געזאגט, ווייל ההוא מיבעי ליה לדרשה אחרינא, דתניא, יכול גנב שור שווה מנה, ישלם תחתיו נגידין, פשט וואלט געווען א הוה אמינא, אז ווען איינער גנב'עט א טייערע שור וואס ער ווערט א מנה, קען ער צאלן פינף שוואכיטשע אקסן אקסן וואס זענען ממש פארן שטארבן, אזוי וואלט איך געמיינט תלמוד לומר תחתיו תחתיו, פארדעם שטייט צוויי מאל תחתיו ווייל ס'איז נישט אזוי אז דארפסט צאלן די זעלבע ווערט בהמות וויפיל דו האסט גע'גנב'עט וויפיל דו האסט גע'שחט'ן, איז פשט די תחתיו וואס שטייט דא צוויי מאל תחתיו איז דאס קומט נישט זאגן אז מען צאלט נישט ניין דאס קומט סך הכל זאגן אז מען דארף צאלן די זעלבע סארט בהמות וואס מען האט גע'גנב'עט און ממילא קומט אויס אז מען דארף האבן די שור ושה וואס שטייט אין די סיפא ווייל אז נישט וואלט איך געזאגט אז מען דארף צאלן ניין, איז וויאזוי דרש'נט מען דא אז די שור ושה וואס שטייט אין פסוק איז איבעריג, און פון דא האמיר ארויסלערנען אז ד' וה' איז נאר דא ביי שור ושה, אלא נאר אוודאי זאגט די גמרא האט רבא געמיינט שור ושה דרישא, אז די שור ושה פון די רישא דאס איז איבעריג מיותר, ווייל דניכתוב רחמנא, די תורה וואלט געקענט שרייבן כי יגנב איש וטבחו או מכרו, חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה, און דעמאלטס וואלט איך געוואוסט אז די פסוק זאגט תחת שור תחת השה איז פשט מען רעדט פון א שור ושה, און פארוואס דארף שטיין אין די רישא אויך שור ושה, איז א ראיה ס'איז איבעריג, איז א ראיה אז ד' וה' איז נאר דא ביי שור ושה, זאגט אבער די גמרא נישט ריכטיג, ס'איז נאך אלץ נישט איבעריג ווייל אי כתב רחמנא הכי, טאמער ס'וואלט נישט געשטאנען אנפאנג פסוק שור ושה, הוה אמינא וואלט איך געזאגט עד דגניב תרי וטבח להו, אז ווייסט ווען מ'איז מחיוב צו צאלן ד' וה', ווען מ'גנב'עט סיי א שור סיי א שה, און מ'שעכט. ביידע סיי א שור און סיי א שה, דעמאלטס דארף מען צאלן ד' וה', אבער אז נישט, נישט, פאר דעם דארף שטיין באזונדער שור ושה אין די רישא, זאגט אבער די גמרא נישט ריכטיג, ווייל וטבחו כתיב לחד וטבחו איז א לשון יחיד, אפילו האסט גע'שחט'ן איינס פון זיי, און ממילא איז ווייטער די שור ושה איבעריג, איי זאגט די גמרא ואימא, עד דגניב תרוייהו ומזבין להו, נישט ריכטיג, כ'וואלט געזאגט אז ווען נישט ס'שטייט שור ושה אין די רישא, איז וואלט איך געזאגט אז מ'דארף גנב'נען ביידע, און פארקויפן איינס פון זיי. זאגט די גמרא ווייטער די זעלבע תירוץ, או מכרו כתיב לחד, מכרו איז א לשון יחיד, קומט אויס אז מ'דארף אינגאנצן נישט שרייבן שור ושה אין די רישא, און פון די סיפא אליין ווייס איך אז מ'רעדט דא פון א שור ושה, איז אז ס'שטייט בכל זאת שור ושה אין די רישא, ווייס איך אז די תורה זאגט אונז דא ווי רבא האט געזאגט אז ד' וה' איז נאר דא בשור ושה, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא אויך נישט ריכטיג, ווייל ואימא, הוה אמינא עד דגניב תרי וטבח חד ומזבין חד, וואלט איך געזאגט אז יא, מען דארף נישט שעכטן ביידע, מען דארף נישט פארקויפן ביידע, אבער ווייסט ווען מען איז מחיוב ד' וה'? נאר טאמער מען האט גע'גנב'עט א שור ושה, איינס האט מען פארקויפט און די אנדערע האט מען געשאכטן, יעצט שטימט שוין די טבחו די מכרו, איינס טאקע האט מען פארקויפט און איינס האט מען געשאכטן, נאר דעמאלטס איז מען מחיוב ד' וה', פאר דעם דארף שטיין שור ושה אין די רישא אז ס'איז נישט אזוי, זאגט אבער די גמרא נישט ריכטיג, קיינער וואלט אזוי נישט געזאגט, ווייל או מכרו כתיב, שטייט או מכרו איז משמע אדער גע'שחט'ן אדער פארקויפט, קיינער וואלט נישט בייגעפאלן אז מ'דארף שעכטן איינס און פארקויפן די אנדערע, זאגט אבער די גמרא נאך אלץ, ואכתי הוה אמינא עד דגניב תרוייהו וטבח חד ומשייר חד, או מזבין חד ומשייר חד, פשט איך וואלט נאך אלץ געזאגט ווען נישט ס'שטייט שור ושה אין די רישא וואלט איך געזאגט אז די איינציגסטע מאל מ'איז מחיוב צו צאלן ד' וה' איז נאר טאמער מ'גנב'עט ביידע, סיי א שור און סיי א שה, און נאכדעם שעכט מען איינס פון זיי, אדער מען פארקויפט איינס פון זיי דעמאלטס צאלט מען ד' וה', אבער ווען איינער גנב'עט איין בהמה אליין, א שור אליין אדער א שה אליין, איז נישט דא ד' וה', אזוי וואלט איך געזאגט, פארדעם דארף שטיין שור או שה אין די רישא, קומט אויס אז די שור או שה אין די רישא איז אויך נישט איבעריג, קומט אויס נישט די שור ושה פון די סיפא איז איבעריג, נישט די שור ושה פון די רישא איז איבעריג, און וואס איז די דרשה פון רבא? אלא נאר זאגט טאקע די גמרא, שור דסיפא, ושה דרישא מיותר, די שור פון די סיפא און די שה פון די רישא דאס זענען איבעריג ווייל דניכתוב רחמנא די תורה וואלט געקענט שרייבן כי יגנב איש שור וטבחו או מכרו חמשה בקר ישלם תחתיו וארבע צאן תחת השה שור דסיפא ושה דרישא למה לי פארוואס דארף שטיין סיי אין די רישא און סיי אין די סיפא ביידע סיי שור סיי שה שמע מינה שור ושה אין מידי אחרינא לא נאר וואס דען פון דא איז א ראיה טאקע אז דער דין ד' וה' איז נאר געזאגט געווארן בשור ושה און ביי אנדערע בהמות נישט איז די ראיה פון רבא איז א גוטע ראיה. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה, אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל, אז טאמער איינער האט גע'גנב'עט איז געקומען א צווייטע גנב און גע'גנב'עט פון די ערשטע גנב, איז דארף דער צווייטע גנב נישט צאלן קיין כפל, פארוואס? ווייל ווי מען האט געזען אין די משנה, רש"י האט געזאגט, שטייט אין פסוק וגונב מבית האיש, מבית האיש איז פשט, נאר ווען דו האסט גע'גנב'עט פון די בעל הבית, אבער ווען דו האסט געגנב'ט פון א גנב דארפסטו נישט צאלן קיין כפל, און ווי די מפרשים זענען מסביר ביתר ביאור אז אפילו טאקע פאר ייאוש ווען די גנב האט עס געגנב'ט איז אין א געוויסע זינען באלאנגט נאך די בהמה צום באלעבאס, פון דעסטוועגן היות וואס ס'איז נישט אין די רשות פונעם באלעבאס הייסט עס נישט אינגאנצן זיינס, און ממילא ווען די צווייטע גנב'ט עס פון די ערשטע הייסט עס נישט אז ער האט גע'גנב'עט פונעם באלעבאס און ממילא דארף ער נישט צאלן קיין כפל. זאגט יעצט די גמרא אמר רב, זאגט רב, לא שנו אלא לפני ייאוש, אבל לאחר ייאוש קנאו גנב ראשון, וגנב שני משלם תשלומי כפל לגנב ראשון, פשט אזוי, רב האלט כשיטת רבה אז ייאוש איז קונה, און פאר דעם זאגט רב אז דער דין אז דער צווייטער גנב צאלט נישט כפל דאס איז נאר פאר ייאוש, וואס פאר ייאוש איז פשט די די ערשטע גנב האט עס נישט קונה געווען, און ביים באלעבאס ליגט עס אויך נישט אינגאנצן ווייל ס'איז דאך נישט ביים באלעבאס אין רשות, איז פארדעם איז די צווייטע גנב דארף נישט צאלן כפל, אבער זאגט רב וואס טוט זיך לאחר ייאוש, וואס לאחר ייאוש האט דאך די ערשטע גנב אינגאנצן קונה געווען די בהמה, פארוואס ווייל ייאוש איז קונה, איז דא אז קומט א צווייטע גנב גנב'ענען פון די ערשטע גנב, איז פשט האסט געגנב'עט א בהמה פון א מענטש פון די באלעבאס ווייל יעצט איז די ערשטע גנב די באלעבאס, איז דא זאגט רב אוואדע די צווייטע גנב דארפן צאלן כפל, פארן ערשטן גנב, זאגט די גמרא אמר רב ששת, זאגט רב ששת, אמינא כי ניים ושכיב רב אמר להא שמעתא, ס'מוז זיין אז רב האט געדרימלט ווען ער האט געזאגט די מימרא, פארוואס? ווייל דתניא, ווייל מ'האט געלערנט אין א ברייתא, אמר רבי עקיבא, רבי עקיבא זאגט, מפני מה אמרה תורה, טבח ומכר, משלם תשלומי ארבעה וחמישה, פארוואס דארף מען צאלן ד' וה' ווען מען שעכט א בהמה אדער ווען מען פארקויפט עס, מפני שנשתרש בחטא, ווייל די חטא איז גרעסער געווארן, יעצט אזוי. אימת, ווען ווערט די חטא גרעסער? אילימא לפני ייאוש, מי איכא נשתרש? פשט, טאמער דא רעדט זיך פאר ייאוש, דהיינו א מענטש האט גע'גנב'עט א בהמה פון יענעם, די באלעבאס האט זיך נישט מייאש געווען, יעצט גייט ער, ער פארקויפט עס פאר א צווייטן, מכר, ער האט עס פארקויפט פאר א צווייטן, איז דא איז די חטא גרעסער געווארן, קען דען זיין אזא זאך? וואס איז די חטא גרעסער געווארן? טאמער ער האט פארקויפט א בהמה פאר א צווייטן פאר די באלעבאס האט זיך מייאש געווען, איז דאך די גאנצע מכירה נישט חל, ווייל ס'איז נישט געווען זיינס אויף צו פארקויפן. איז אז ס'נישט געווען זיינס צו פארקויפן איז מיט וואס איז די חטא גרעסער געווארן, די גאנצע מכירה איז דאך נישט געווען קיין מכירה. אלא נאר אוודאי מוז מען זאגן לאחר ייאוש. אז דער רבי עקיבא רעדט לאחר ייאוש, וואס נאכדעם וואס דער באלעבאס האט זיך מייאש געווען, איז דא דער ייאוש פון דער באלעבאס צוזאמען מיטן שינוי רשות אז ער פארקויפט עס פאר א צווייטן, דאס אוודאי איז גורם אז די מכירה איז חל, פשט, דער ייאוש אליין טוט גארנישט, אבער צוזאמען מיט מכירה איז דעמאלטס איז די מכירה חל, דעמאלטס גייט עס ארויס פון רשות פון בעלעבאס, און אויף דעם זאגט רבי עקיבא מפני שנשתרש בחטא, די חטא איז יעצט גרעסער געווארן, ביז יעצט האט ער געקענט צוריק געבן די בהמה אליין, יעצט אז ער האט פארקויפט קען ער נאר צוריק געבן געלט איז פאר דעם דארף מען צאלן ד' וה'. איז על כל פנים פירט ר' ששת אויס די ראיה ואי סלקא דעתך יאוש קונה, לויט רב אז יאוש איז קונה, איז אמאי משלם תשלומי ארבעה וחמישה, נאך יאוש דארף מען צאלן ד' וה', שלו הוא טובח שלו הוא מוכר. פשט טאמער יאוש איז קונה איז ברגע וואס די בעל הבית האט זיך מייאש געווען, ווערט די בהמה יעצט דעם גנב'ס. איז אז ס'איז די גנב'ס, קען ער טון מיט דעם וואס ער וויל, קען עס שעכטן, קען עס פארקויפן, ער דארף עס סיי ווי סיי נישט צוריק געבן פארן בעל הבית, ער דארף צאלן געלט, איז וואלט ער נישט געדארפט צאלן ד' וה'. איז א ראיה פון דא אז יאוש איז נישט קונה, און פארדעם ווען די בעל הבית האט זיך מייאש געווען האט ער נאך אלץ נישט געהאט קיין רעכט צו טון מיט דעם וואס ער וויל, עס פארקויפן, יעצט אז ער האט עס פארקויפט איז מיט דעם האט ער עס ארויסגענומען אינגאנצן פון רשות פון בעלעבאס ווייל דא איז געווען יאוש צוזאמען מיט שינוי רשות און פאר דעם דארף ער צאלן ד' וה' מפני שנשתרש בחטא איז על כל פנים איז א ראיה אז יאוש איז נישט קונה א קשיא אויף רב ענטפערט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין קשיא אמרי כדאמר רבא מ'קען ענטפערן אזוי ווי מ'וועט זען בהמשך פון דעם בלאט אז רבא ענטפערט אויף א צווייטע זאך אויך אויף די ברייתא מפני ששנה בחטא הכי נמי מפני ששנה בחטא פשט דאס וואס רבי עקיבא זאגט מפני שנשתרש בחטא מיינט נישט נשתרש די עבירה איז גרעסער געווארן די מכירה האט חל געווען נאר וואס דען? אוודאי רעדט זיך רבי עקיבא פאר יאוש. איי פאר יאוש? ווען איינער גנב'ט פון יענעם א בהמה און פארקויפט עס פאר א צווייטן איז די גאנצע מכירה נישט חל? זאגט טאקע רבא אז רבי עקיבא האט נישט געמיינט צו זאגן די מכירה איז חל, נשתרש בחטא איז נישט פשט די חטא איז גרעסער געווארן, עפעס איז געשען דא, ס'איז גארנישט געשען דא טאקע, די מכירה איז טאקע נישט חל געווען אבער ווי נישט ווי, דער גנב איז א גרעסערע פארברעכער, ביז יעצט האט ער גע'גנב'עט עפעס, יעצט איז הוסיף חטא על פשע, נישט נאר ער האט גע'גנב'עט נאר ער האט אויך גע'שחט'ן, ער האט אויך פארקויפט. איז פאר דעם אליין קומט אים פעטש, פאר דעם אליין דארף ער צאלן ד' וה', דאס סך הכל האט רבי עקיבא געמיינט צו זאגן, אבער פון דא איז נישט קיין ראיה אז יאוש איז נישט קונה, תא שמע, פרעגט די גמרא א קשיא פון אן אנדערע ברייתא אויף רב, וואס אויך דא אין די ברייתא זעט מען לכאורה אז יאוש איז נישט קונה, שטייט אין די ברייתא אויפן פסוק כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו, פשט די תורה האט מקיש געווען די טביחה צו די מכירה אז וואס? מה טביחה שאינה חוזרת אף מכירה שאינה חוזרת, אזוי ווי שעכטן ווען מען שעכט א בהמה איז א זאך וואס מען קען נישט צוריק דרייען, מען קען נישט מחיה מתים זיין, איז די זעלבע זאך, די מכירה וואס שטייט דא אין פסוק איז אויך דארף זיין א מכירה שאינה חוזרת, וואס מען קען נישט צוריק דרייען, יעצט אזוי אימת, ווען רעדט זיך דא, אילימא לפני יאוש, פאר די בעל הבית האט זיך מייאש געווען, איז אמאי אינה חוזרת, וואס פשט מען קען עס נישט צוריק דרייען, אוודאי קען מען עס צוריק דרייען, טאמער איינער גנב'ט פון יענעם א בהמה און די בעל הבית האט זיך נישט מייאש געווען, יעצט גייט ער און פארקויפט עס פאר א צווייטן, און מען ווערט געוואויר וואו ס'איז, גייט עס צוריק צום ערשטן באלעבאס, איז אוודאי דאס חוזרת. אלא נאר אוודאי רעדט זיך די ברייתא לאחר יאוש. נאכדעם וואס די באלעבאס האט זיך מייאש געווען, איז דאס איז א מכירה שאינה חוזרת. יעצט אויף דעם זאגט די ברייתא אז אויף דעם זאגט די פסוק וטבחו או מכרו אויף דעם צאלט מען ד' וה'. יעצט ואי סלקא דעתך קנייה. טאמער דו האלטסט אז ייאוש אליין איז קונה, איז אמאי משלם ארבעה וחמישה, פארוואס דארף מען צאלן ד' וה', שלו הוא טובח שלו הוא מוכר, ער שעכט דאך ער פארקויפט דאך די אייגענע בהמה, איז זעהט מען לכאורה דא אז ייאוש אליין איז נישט קונה, ענטפערט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין קשיא, כדאמר ר' נחמן מען זעהט ר' נחמן וועט ענטפערן די תירוץ בהמשך פונעם בלאט, פרט לשהקנה לשלושים יום, הכא נמי, פרט לשהקנה לשלושים יום, פשט אזוי, אוואדע רעדט זיך די ברייתא, דאס וואס די ברייתא זאגט דא, מה טביחה שאינה חוזרת אף מכירה שאינה חוזרת, מיינט נישט אז די מכירה גייט נישט צוריק צום באלעבאס, פשט אוואדע רעדט זיך די ברייתא לפני ייאוש, וואס לפני ייאוש ווען די גנב פארקויפט די בהמה, איז טאמער מען טרעפט די בהמה אוואדע גייט עס צוריק צום באלעבאס, נאר וואס האט די ברייתא געמיינט ארויסצוברענגען מיט דעם מיט א מכירה שאינה חוזרת, די ברייתא האט סך הכל געמיינט צו זאגן אז נישט א מכירה וואס דער גנב האט פארקויפט אויף דרײַסיק טאג, פשט, די מכירה פון די גנב איז סתם אזוי נישט חל, ווייל ס'באלאנגט נישט פאר אים, ס'איז לפני ייאוש, ס'באלאנגט פארן באלעבאס, אבער אף על פי כן אפילו די מכירה איז נישט חל, א מכירה דארף זיין דא, פשט, ס'מוז זיין א געהעריגע מכירה אז דער גנב האט עס פרובירט געהעריג צו פארקויפן, טאמער אבער דער גנב האט פארקויפט נאר אויף דרײַסיק טעג, הייסט דאס ניטאמאל א מכירה, איז ביי אזא צורה וועט דער גנב נישט דארפן צאלן ד' וה', דאס סך הכל האט די ברייתא דא געמיינט צו זאגן, אבער ווייטער, ס'איז נישט קיין ראיה פון דא אז ייאוש איז נישט קונה.